ווי אזוי מען ארבעט אין שאפ קען איך אייך אקוראט ניט זאגן, איך ווייס נאר דאס וואס איך הער פון מיין ברודער אלי און פון אונזער חבר פיניע. זיי קומען אלע אוונט פון שאפ אויסגעמאטערט און הונגעריג און מיר זעצן זיך עסן וועטשערע. דא הייסט עס סאפער. ברכה האט פיינט אט דאס ווארט אזוי ווי אן ערליכער איד האט פיינט חזר. און נאך א ווארט איז פאראן וואס מיין שוועגערין קען ניט אריבערטראגן, דאס איז א ווינדע. א ווינדע הייסט דא א פענצטער. זאגט ברכה דערויף, ווינד און וויי זאל זיין צו זיי. היינט קען זי ניט הערן אז מען זאגט סטאקינגס. איר וועט קיינמאל נישט פאלן דערויף אז סטאקינגס זענען זאקן. אדער א שטייגער, וואס וועט איר זאגן אויפן ווארט דישעס? אדער וואס קען זיין פשוט'ער פון א לעפל? ניין, לוינט זיי ניט. ביי זיי קומט אויס אז א לעפל איז א ספּוּן. ניט אומזיסט זאגט ברכה א ווערטל, אמעריקע איז א לאנד, סטעיק איז א מאכל, פארק איז א גאפל און ענגליש איז א שפּראך. מיין ברודער אלי און אונזער חבר פיניע ארבעטן אין צוויי באזונדערע שעפער. איינער איז אן אפרעיטער, דאס הייסט מחילה א שניידער, און דער אנדערער איז א פרעסער. אן אפרעיטער דארף ניט נייען מיט די הענט, ער שטעפט ביי דער מאשין. דאס דארף מען אבער אויך קאנען, שטעפט זיך ניט אליין. וויאזוי קומט עס צו מיין ברודער אלי, אז אונזער טאטע, און אונזער טאטנס טאטע, און אונזער טאטנס טאטנס טאטע איז קיינמאל קיין שניידער ניט געווען, און א מאשין קיינמאל אין די אויגן ניט געזען. מיר שטאמען, זאגט די מאמע, פון לויטער חזנים, רבנים און שמשים. איז דאך שלעכט? איז דאס אבער אמעריקע. אין אמעריקע איז ניטא א זאך וואס א מענטש זאל ניט קענען. אין אמעריקע לערנט מען זיך אויס. א סימן האט איר? למאי א רב? זיין א רב דארף מען דאך אוודאי קענען, א רב מוז כאטש קענען פסק'ענען שאלות, און דעסטוועגן זענען פאראן אין אמעריקע רבנים, דא הייסן זיי רעווערענדן, וואס אינדערהיים זענען זיי געווען קצבים. מיין ברודער אלי האט זיך דא באקענט מיט א מוהל, מיט א רעווערענד וואס מען נעמט אים אויף ברית'ן, איז אינדערהיים איז ער געווען א שניידער און נאך א דאמסקי דערצו. פרעגט אים אלי, היתכן? ענטפערט ער אים, אמעריקע! ווי אזוי האט זיך מיין ברודער אלי אויסגעלערנט שטעפן? למאי ווי אזוי איז דער דאמסקע שניידער געווארן א מוהל? איז אלי נעבעך טאקע גוט אויסגעריסן געווארן, מ'האט אים געגעבן איבערגעבליבענע שטיקלעך ער זאל זיי איבערגיין מיט דער מאשין, איז ער דורכגעגאנגען עטליכע מאל הין און צוריק און איז געווען אלל רייט, אויף מארגן האט ער שוין געשטעפט. מאָלט אײַך, אָך און װײ איז געװען צום שטעפּן. נאָר גוט איז דאָס! למאַי פּיני האָט עס אױך נישט געקאָנט באַװײַזן? נישט מחמת ער האָט זיך געפֿױלט אַרבעטן, חס וחלילה! פּיני װעט אײַך גײן אַרבעטן בײַ אַלץ, אַבי מאַכן אַ לעבן אין אַמעריקע. איז די צרה, װאָס ער טוט אַלץ כאַפּנדיק. מע האָט אים אױך אַװעקגעזעצט בײַ דער מאַשין, װי מײַן ברודער עלע. האט זיך געטראפן מיט אים אן אומגליק, דא ווערט עס אנגערופן אן עקסידענץ, אונזער חבר פיני האט אין איילעניש צוגעשטעפט דעם לינקן ארבל צו דער מאשין, א גליק כאטש וואס ניט די האנט, וויי וויי וואס מען האט זיך אנגעלאכט פון אים, חברה שניידערס האבן אויפגעהויבן א הורא, גרינהארן האבן זיי אים א נאמען געגעבן, גרינהאָרן איז דער טײַטש אַ גרינער, און אַ גרינער הײסט אַזעלכער, װאָס איז נאָר-װאָס אַראָפּגעקומען פֿון דער הײם און װײס נישט, װוּ אַ טיר עפֿנט זיך. גרינהאָרן איז אַ שאַנדע, ערגער פֿון אַ גנבֿ. בקיצור, פּיני װיל שױן ניט זײַן קײן אָפּרײטער. ער גײט אַװעק אין אַן אַנדער שאַפּ און באַשטעלט זיך דאָרט פֿאַר אַ פּרעסער. אַן אונטערפּרעסער דערװײַל, אַז ער װעט זיך אױסלערנען די אַרבעט, װעט ער גײן העכער און העכער. ביז וואוהין? מען קען ניט וויסן, זאָגט פּיני. קיינער ווייס נישט וועמען מאָרגן ס'איז. ניט קאַרנעגי, זאָגט ער, נישט וואַנדערבילד, נישט ראָקעפֿעלער און ניט דזשייקאָב שיף האָבן געוווּסט, אַז זיי וועלן אַ מאָל זײַן דאָס, וואָס זיי זענען. דזשייקאָב שיף איז דער רײַכסטער מענטש, זאָגט מען, אין אַמעריקע. רײַכער פֿון אים איז שוין נישטאָ. אַזוי זאָגט מײַן ברודער עליע. און אונדזער חבֿר פּיני דרינגט, אַז ניין. ער זאגט אז קארנעגי איז אסאך רייכער, און וואנדערבילט אוואדע, און ראקנפעלער אוואדע און אוואדע, זאגט אבער אלי' לא מיט א ספאדיק, יענע זענען אפשר רייכער אין ערד, אבער אין מזומן געלט, בלאטע, איז שיף רייכער פון זיי אלע. הויבט שוין פיניען ארויס פון די כלים און צעשרייט זיך אויף מיין ברודער אלי'ן אז ער ווייסט נישט וואס ער רעדט, וואס ראקענפעלער צעשענקט א יאר נדבות נאר פארמאגט עס אפשר נישט שיף אינגאנצן? ווערט שוין מיין ברודער אלי אין כעס און זאגט אויף פינין אז ער איז א שונא ישראל אן אנטיסעמיט, ווארום אפילו עס זאל זיין אמת אז ראקענפעלער זאל זיין רייכער פון שיפן דארף ער אויך זאגן אז שיף איז רייכער ווארום ראקענפעלער איז א גוי און שיף איז א איד. צעלאָזט זיך פּיני און זאָגט: און אַז שיף זאָל זײַן דרײַ מאָל אַ ייִד, דעריבער זאָל איך זאָגן אַ ליגן? דו פֿאַרגעסט זיך, עלע, צו אָפֿט, אַז מיר זײַנען אין אַמעריקע און אַז אַמעריקע האָט פֿײַנט ליגנס. אַזוי פֿיל מכּות זאָל זיך זעצן אונדזערע שׂונאים אויף אַזאַ אָרט וווּ איך ווייס, און אַזוי פֿיל גוטע יאָר זאָלן מיר אַלע האָבן, ווי פֿיל ליגנס עס ווערט אויסגערעדט אַ טאָג נאָר אין ניו-יאָרק אַליין. אחוץ ברוקלין און אחוץ בראנזוויל און אחוץ די בראנקס. אזוי זאגט מיין שוועגערין ברכה און זייער שפארן זיך נעמט א סוף. ברכה איז ניט צופרידן. מיין מאמע אויך ניט. טייבל אויך ניט. איר האט אמאל געזען אז ווייבער זאלן זיין צופרידן? זיי באוויינען אונז מאנסבילן וואס מיר דארפן אזוי הארעווען אין אמעריקע בכדי צו מאכן א לעבן. א קלייניגקייט, ארבעטן אין שאפ, אז האלב נאך זיבן אינדערפרי מוז מען שוין זיין אויף דער ארבעט, א שעה נעמט צו דאס פארן אהין, עפעס איבערכאפן דארף מען, היינט רעכנט אויס ווען מיר דארפן אויפשטיין, און פארשפעטיגן טאר מען ניט קיין מינוט אפילו, ווארום טאמער פארשפעטיגט איר, רעכנט מען אייך אראפ פאר יעדע פינף מינוט א האלבן טאג ארבעט. ווי אזוי ווייסט מען דאס צי איר האט פארשפעטיגט אדער ניין? דערויף איז דאס אמעריקע. אין אמעריקע האט יעדער שאפ אזא מין זייגער. אז איר קומט אין שאפ גייט איר צו צום אלעם ערשטן און טוט א קוועטש דעם זייגער, ווערט עס אנגערופן אויף זייער לשון פאנטשן די קלאק. קלאק איז א זייגער און נעמט זיך זאגט מיין ברודער אלי' פון גלאק. א גלאק קלינגט און א זייגער זאגט ער קלינגט אויך. אבער נאר א וואנט זייגער. א סימן האט איר, א קעשענע זייגערל קלינגט ניט, הייסט עס וואטש. פרעג איך ביי אלי'ן, פארוואס עפעס וואטש? זאגט ער, ווי דען זאל עס הייסן? זאג איך, וואטשל. פרעגט מיך אלי' פארוואס עפעס וואטשל? זאג איך, אזוי, אז א זייגער איז א זייגערל, דארף זיין וואטש א וואטשל. אלעהיי זאג איך, א בוי איז א יונג, און א אינגל איז א בויטשיק, און א קליין אינגל א בויטשיקל. ווערט אלי אין כעס און זאגט מיר, כ'האב זיך אויסגעלערנט פון אונזער חבר פיני זאגן אלסדינג פארקערט, אוי א גליק, א גליק וואס פיני איז נישט דא דערביי, פיני זאל זיין וואלטן זיי זיך שוין צעאמפערט איבערן ווארט וואטש, אזוי ווי זיי האבן זיך געאמפערט און שיער נישט צעשלאגן זיך איבערן ווארט ברעק פיש, אנבייסן. דערפאר זאגט אלי איז אן אנבייסן ברעק פיש, ווייל צום אנבייסן עסט מען פיש אדער הערינג, זאגט פיני, וויבאלד אז הערינג, פארוואזשע זאגט מען נישט ברעק הערינג? זאגט אים אלי', בהמה וואס דו ביסט, און וואס איז א הערינג, ניט קיין פיש? פילט זיך פיני אז ער איז געשלאגן, זאגט ער ווייסטו וואס, לאמיר פרעגן ביי אן אמעריקאנער אידן. און מען פוילט זיך ניט, און מען שטעלט אפ א אידן אינמיטן גאס, און מען טוט אים א פרעג אויף א טשיקאוועס, פעטער, איר זענט שוין לאנג אין אמעריקע? זאָגט ער, דרײַסיק יאָר, װאָס איז דען? זאָגן זײ, מיר װילן אײַך עפּעס פֿרעגן, פֿאַר װאָס זאָגט מען בײַ אײַך אױף אַן אָנבײַסן ברעקפֿיש? קוקט זײ אָן דער ייִד און זאָגט צו זײ, װער האָט עס אײַך געזאָגט, אַז אױף אַן אָנבײַסן זאָגט מען בײַ אונדז ברעקפֿיש? װי אַזױ זשע דען זאָגט מען? ברעקפעסט! ברעקפעסט! ברעקפעסט! שרייט זי אויס דריי מאל דער איד גלייך אין פנים אריין און איז זיי מכבד מיטן נאמען גרינע חיות. כ'האב מורא, כ'האב מורא הערט איר אז מיר וועלן זיך מיטן שאפ ניט עלטערן. מיין ברודער אלי זאגט אז די ארבעטער האבן צרות פון פארמען. יעדער שאפ האט א פארמען. אן עלטסטן, אן אויפזעער, און ניט נאר איין פארמען. יעדער שטאק האט זיך זיין פארמען, איז אויף דעם שטאק וואו אלי ארבעט איז דער פארמען א המן, א רשע מרושע. ער איז אליין אמאל געווען אן אפרעיטער, נאר ער האט זיך ארויף געארבעט און איז געווארן א פארמען. די ארבעטער זאגן אז ער איז ערגער פונעם באס. מען האט ארויס געלאזט א קלאנג אין שאפ אז דער פארמען רוקט דעם זייגער, אזוי אז ווען איר זאלט ניט קומען ווערט איר פארשפעטיגט. וואס זאגט איר אויף אזא ממזר? און אונזער חבר פיני דערציילט פון זיין שאפ נאך שענערע מעשות, זייער פארמען זאגט ער לאזט ניט דעם ארבעטער א קוק טון אין א פעיפער אריין, לייענען א צייטונג ביי דער ארבעט, ס'חיות ניט זיכער, רויכערן שמועסט מען ניט, א ווארט טאר מען ניט אויסרעדן צווישן זיך, ס'איז אזוי שטיל זאגט ער אז מען קאן הערן א פליג, אויסער דעם טראסק מיטן גראגערן פון די מאשינען. נאָך אַ מײַלע האָט זײַן שאַפּ. דאָרט װערן די פּרעסלעך אָנגעװאַרעמט מיט גאַז. דאָ זאָגט מען ניט גאַז, נאָר געז. דאָס הײסט, שטינקען שטינקט עס אַזױ װי בײַ אונדז גאַז, נאָר מע טאָר ניט זאָגן גאַז, מע דאַרף זאָגן געז. בקיצור, די געז פֿון די פּרעסלעך פֿאַרהאַקט אַזױ דעם קאָפּ, אַז די אַרבעטער אין שאַפּ פֿאַלן חלשות און מוזן סטאָפּן די אַרבעט. רעכנט מען זיי אפ פון דער פעדע, דאס הייסט אז עס קומט צום אפנעמען פאר דער וואך וואס מען האט פארדינט, ווערט א לאך. דא האט איר פארשפעטיגט פֿינף מינוט, אראפ א האלבער טאג. דא זענט איר צו פרי אוועק געגאנגען, אראפ א האלבן טאג. דא זענט איר געפאלן חלשות, פארפאלן א טאג. ניין, מען קאן שוין מער ניט אריבער טראגן, מען וועט מוזן ארויס אין א סטרייק.